דף שיען צדיק ו' אבער מען האט שוין אפאר טעג נישט געלערנט די מעשה איז כדאי איבערצוגיין אביסל א שטיקעלע פון פריער, דף שיען צדיק ה', איך פארצייל ממש אויפן שפיץ גאפל פון פריער ווייל יעדן טאג דארף מען זיך נאכאמאל איבערגיין פון פריער ס'איז א לאנגע לאנגע סוגיא א לאנגע מעשה.

נאכדעם נעבעך דער קעניג איז אריין דער קעניג דער בן המלך איז אריינגעפאלן אין אפיקורסות ער האט אנגעפאנגען צו חקר'נען און צו שטודירן שפעטער האט דער רבי געזאגט איך וועל שוין נישט ענדיגן די מעשה משיח וועט שוין ענדיגן די חלק מעשה דער רבי איז אריינגעפארן אין א צווייטע חלק מעשה אמאל איז מען אנטלאפן פון א מדינה און בשעת מען איז אנטלאפן איז פארלוירן געווארן א יונגל און א מיידל זענען געווען קליינע קינדערלעך פיר פינף יאר זענען געבליבן אליין אין וואלד האבן זיי געוויינט און געשריגן צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל זיי געבן עסן. האט די אייבערשטער רחמנות געהאט און ס'איז געקומען צו גיין א בעטלער, א בלינדע בעטלער מיט א טויבע בעטלער, מיט א שטומע בעטלער, מיט א בעטלער א הויקער, מיט א בעטלער א קרומע האלז, א בעטלער אן הענט און א בעטלער אן פיס, זיבן בעטלערס, דאס איז די מעשה פון די זיבן בעטלערס, און אלע בעטלערס איז געווען די זעלבע זאך, קודם האבן די בעטלערס זיי געגעבן ברויט, און נאכדעם האבן זיי געוואלט מיטקומען מיטן בעטלער האט די בעטלער געזאגט מען קען נישט מיטקומען מיט מיר, און די בעטלערס. יעדע בעטלער האט זיי עקסטרע באזונדער געבענטשט אז זיי זאלן זיין אזוי ווי די בעטלער, און איבערגעלאזט נאך אביסל ברויט און אוועקגעגאנגען. ביי די ערשטע בעטלער פארציילט דער רבי איז געווען עפעס א שטיקל מעשה דארט אין דעם אז זיי האבן געזען אז ער איז בלינד, האבן די קינדער נישט פארשטאנען וויאזוי קען זיין אז א בלינדע בעטלער זאל זאל וויסן ווי צו גיין, ווי קען ער גיין? דאס איז אליינס געווען א חידוש זאגט דער רבי, ווייל זענען געווען קליינע קינדער וויאזוי ווייסן זיי צו פרעגן אזא קשיא? שפעטער וועט מען שוין זעהן אז דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט די אלע זיבן בעטלערס דא זענען גארנישט קיין בעטלערס וויאזוי אונז קוקט מען זיי אן. זיי זענען גרויסע צדיקים, נאר א צדיק בשעת ער לעבט זעהט ער אלץ אויס אזוי ווי א בעטלער, גייט ער אוועק פון די וועלט, סססס, דא געווען א צדיק, דא געווען א צדיק. בשעת דער צדיק לעבט זעהט ער אויס ווי א בלינדע בעטלער, א טויבע בעטלער, א שטומע בעטלער, א קרומע בעטלער, א הויקער בעטלער, א בעטלער, א געלעמטע בעטלער, א דיסעיבל בעטלער, דאס איז ווען דער צדיק לעבט. מ'גייט קוקן ווער ס'קען זיך אויס אביסל סיפורי צדיקים, בשעת די צדיקים האבן געלעבט זענען זיי געווען ללעג ולקלס, צדיק איז אוועק פון די וועלט, אוי, שאד כ'האב נישט אריינגעכאפט, א שאד כ'בין נישט געגאנגען צו אים, וואס האסטו מיר נישט געזאגט, וואס האסטו מיר נישט געזאגט אז דא איז געווען א צדיק, שוין, יעצט איז שוין פארפאלן, יעצט איז שוין פארפאלן, וואס יעצט איז שוין פארפאלן, אין יעדן דור איז דא בעטלערס, אין יעדע דור איז דא צדיקים וואס זיי קענען דיר העלפן, מ'דארף נאר אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מ'זאל זוכה זיין זיי צו טרעפן. מיר דארפן נאר זוכה זיין און בעטן דעם אייבערשטן זוכה זיין צו טרעפן די בעטלערס, די בעטלערס געבן אונז עסן, די בעטלערס געבן אונז חיזוק וויאזוי צו לעבן, דאס אלץ אין קורצן פון פריער, יעצט האלט מען שוין אביסל שפעטער אין די מעשה, שפעטער גייט די מעשה אזוי, אז די יונגעלעך, די יונגעל און מיידל זענען ארויסגעגאנגען פון וואלד, און זיי האבן זיך אנגעפאנגען דרייען צווישן די בעטלערס, די שנארערס, זיי פלעגן גיין מיט זיי אויף שמחות, ביז יעדער האט שוין געוואוסט פון דער יונגל און דער מיידל, אלע האבן געוואוסט ס'דא א יונגל און מיידל וואס זענען פארלוירן געווארן אין וואלד. איין טאג האט מען געטראכט, מען קען זיך חתונה מאכן, מען קען מאכן א שידוך. איז לאמיר זען אינעווענדיג די לשון דף שין צדיק ה'. אמאל איז געווען א גרויסער יריד אין א גרויסער שטאט, זענען אהינגעגאנגען אלע בעטלערס, און די קינדער זענען אויך אהינגעגאנגען, האבן די בעטלערס געטראכט, אפשר קען מען מאכן א שידוך צווישן די צוויי קינדערלעך? און תיכף ווען מען האט אנגעפאנגען צו שמועסן פון דעם איז יעדן געפאלן און מען האט זיך משדך געווען לחיים, אבער ווי האט מען געלט פאר חתונה? ווי מאכט מען זיך חתונה? האבן זיך מיישב געווען אז אין דעם און דעם טאג וועט דאך דא א גרויסע געבורטס טאג ביים קעניג, און דעמאלטס מאכט די די קעניג מאכט א גרויסע פארטי, וועלן זיי אהינגיין וועט זיך דארט אויסבעטן קויליטש און פלייש, און פון דעם וועט מען מאכן א חתונה, איז אזוי געווען? זענען אלע בעטלערס געגאנגען אויף די אויף די גרויסע פארטי, די גרויסע סעודה פונעם קעניג, און יעדער האט געבעטן פלייש און ברויט, און מען האט איבערגענומען, מען האט גענומען די זאכן וואס איז איבערגעבליבן פון די סעודה, דאס איז אזא עצה וואס די רבי געבט, פארוואס זאלסטו אריינגיין אין חובות, בחורים וועט אונז יונג, און און איך זע ווי זיי פירן זיך אויף ביים עסן, נישט נישט די בחורים וואס לערנען נישט דא, קומט אריין א פרישער בחור, לויפט ארויף עסן, א פעקל ברויט, געט א רייס אויף אינמיטן. א אינגערמאן נאך די חתונה רייסט נישט אויף א פעקל ברויט אינמיטן ווייל ס'קאסט אים שוין געלט, ער ווייסט א פעקל ברויט קאסט אפאר דאלער, ער עפנט אויף ער נעמט נאך אפאר סעקונדעס צו עפענען דעם פלעסטיק די שמיטשיק, ער עפנט עס אויף און ער נעמט צוויי רעפטלעך און ער דרייט עס צוריק צאם און לייגט עס צוריק אין פריזער ווייל ס'קאסט אים שוין געלט, ער דארף זיך אויסלערנען וואס לעבן איז, מען קומט ארויף אויפן עסן געט א רייס אויף א פעקל ברויט געט א רייס אויף א פעקל קאפס געט א רייס אויף א. נא נא נא נא נא דאס קאסט געלט. און דער אייבערשטער העלפן וועסט חתונה האבן און דאס און דאס לעבן אזוי ווי א ערליכע איד לעבט, א ערליכע איד, אבער פון איין זייט איז אביסל טריקי, ס'איז אביסל אזא פון איין זייט א קארגער איז א עקלדיגע זאך, א סטינדזשי מענטש, א קארגע מענטש איז א עקלדיגע זאך, קארג? אבער דאס האט דאך נישט צו טון מיט יא האבן געלט נישט האבן געלט, ס'דא מענטשן וואס האבן אסאך געלט סתם זיי קארג לייגט אוועק די געלט איז א שלעכטע מידה, אין זוהר הקדוש שטייט טאקע אין זוהר רבי שמעון זאגט קארגע מענטש, כ'וויל נישט נאכזאגן וואס רבי שמעון זאגט, א שארפע זאך, מ'דארף חושש זיין זיין יחוס זאגט רבי שמעון, מ'דארף קוקן צו ער שטאמט בכלל פון נשמת ישראל, א קארגע מענטש רעדט מען נישט פון קארגע מענטשן, דא רעדט מען פון א מענטש וואס לעבט מיט הפקרות, א מענטש וואס לעבט הפקרות.

ס'איז א שחיתות, קומסט ארויף ביסט הונגעריג נאכן דאווענען נעמסט א גאנצע שעפ לעפל טונא, נעמסט דרײַ לעפלעך און דו לויפסט ארויס וואלסטו גענומען א גאנצע שעפ לעפל, דו ווילסט עסן איך איך גיב דיר עסן וויפיל דו ווילסט, וואס איז די צולאזטקייט וואס איז די פרעכקייט, וואס איז דאס? עס קומט מיר נישט אויס צו זיין מיט ענק יעדן טאג ביים עסן, וואלט איך געווען מיט ענק יעדן טאג ביים עסן וואלט איך ענק שיין מחנך געווען, שיין מחנך געווען אזוי ווי איך בין מחנך מיינע קינדער, איך לאז דיך עסן וויפיל דו ווילסט, קענסט אויפעסן א שור הבר מיט א לויתן, אבער וואס דו איבערלאזן אין טעלער וועט נישט שוין איבערלאזן, דער רבי זאגט אין ספר המידות, יעדע זאך וואס א מענטש עסט זאל ער עפעס איבערלאזן, מען לעקט נישט אויס דעם גאנצן טעלער אזוי מען הייבט אן די טעלער, דאס זאגט דער רבי, מכל מה שאתה אוכל תשאר כדי שתאכל ברכתך, מען עסט עפעס, חוץ שבת, שבת דעמאלטס איז אכילת שבת כולו קודש. נעמט מען א שטיקל חלה און מען ווישט אויס די גאנצע טעלער, יא אזוי פירט מען זיך ביי ענק וואלווי, האסט קיינמאל נישט געוויסט דאס? אלף בית, מען עסט עפעס, האסט געגעסן א פיינע גרויסע סעלעד, לאז איבער א שטיקל קיוקאמבער, א שטיקל טאמעיטא, גארנישט, א פיצעלע שטיקל, אזוי זאגט דער רבי, מען עסט לאזט מען איבער עפעס אין טעלער, שבת ווישט מען אויס די טעלער, עס גייט מיך נישט אן וויפיל דו עסט, עס וויפיל דו ווילסט, וואס איז די זאך פון אנפילן א גאנצע טעלער מיט שפייז, ער נעמט א לעפל ער לויפט ארויס, קום הער דו כאפסט מיר א פאטש. וואס איז דאס מיט דיר? נאכדעם וועסטו חתונה האבן, וועסטו נישט אזוי, וועסטו לעבן ווי א ערליכע איד, ס'איז נישטא קיין געלט יעצט, נישטא קיין געלט, נו, די אייבערשטער פרובירט מיך יעצט אויס, די אייבערשטער גלעט מיך יעצט, איך האב נישט קיין געלט. זאג מיר, דו ווייסט וואס מען ווארפט אוועק דא נאך א שלש סעודות? דו ווייסט וואס מען ווארפט אוועק דא? אפשר נעמסטו צוזאם די בילקעלעך, לייג עס אין פריזער, וואס לאכסטו? וואס לאכסטו? איך לאך פון דיר, דו האסט קרעדיט קארדס, ביסט א שיינע איד פון אינדרויסן, זעסט אויס ווי א רשכבה"ג, האסט קרעדיט קארדס, קיינער ווייסט נישט, דו קומסט געלט, איך קום קיינעם נישט קיין געלט, קוק מיך אן, איך האב נישט קיין באנק אקאונט, איך האב נישט קיין קרעדיט קארדס, איך קום, ברוך השם, ברוך השם, איך קום נישט קיינעם גארנישט, נו, וואס איך האב, דאס, איך גיי אריין אין געשעפט, נישט יעדע זאך וואס איך זע, לייג, גייט אריין אין וואגן. איך ווייס וואס איך קען, וואס איך קען נישט. שוין, אז ס'איז דא א בית התבשיל ברוך השם דא אין שטעטל, מען קען נעמען עסן בחינם, איז אויך עסן וואס איך דארף. עסן וואס איך דארף נישט ווייל ס'איז בחינם נעם איך עס און איך וועל עס ווארפן אין גארביטש? חס ושלום! מ'דארף זייער אכטונג געבן. דער רבי לערנט אונז דא אין סיפורי המעשיות א וועג אין לעבן. קען זיין עטס זענט געקומען היינט הערן דרשות חיזוק אויף שידוכים און חיזוק אויף שלום בית, אבער דאס איז, מ'רעדט נישט פון דעם. מ'רעדט נישט פון דעם, מ'דארף דאס אכטונג געבן. קיינמאל נישט ארויסווארפן קיין עסן אין מיסט, קיינמאל נישט אוועקווארפן קיין עסן. וויאזוי עסטו אין חדר? מיט די אויגן אדער מיט די מויל? מיט די אויגן אדער מיט די מויל? ס'איז דא קינדער מען פילט אן א טעלער מען עסט מיט די אויגן און מען לויפט ארויס שפילן. ביסט א גנב! ביסט א גנב! פון דיין טעלער קען איך שוין נישט צוריק לייגן אין שיסל. האסט אנגעפילט א טעלער. ס'דא געווען א בחור, די מאמע האט אים אזוי געהארגעט אלס בחור, אז פשוט כמשמעו די שטאט האט אוועקגענומען דעם קינד פון דערהיים און געדארפט זוכן א צווייטן משפחה. שוין, א מעשה שהיה. א אנדערע משפחה האט אים אריינגענומען, גייט אדורך אפאר חדשים, וואס זאגט מיר דער בחור, דער דער דער פייניגט מיך. וואס פייניגט ער דיך? כ'ווייס נישט, ער לאזט מיך נישט אטעמען. די קינד איז דאך נישט געקומען פון א שטוב וואס מ'האט מחנך געווען. ער לאזט מיך נישט אטעמען, ער לאזט מיך נישט אטעמען, איך

איך פיל זיך אָן גרעיפ דזשוס מיט סעלצער, ער לאזט מיך נישט לעבן, ער שרייט אויף מיך. קום אריין צו מוהראש, זאג איך, קום לאמיר גיין צו מוהראש, איך וויל געבן חיזוק, נעבעך איין משפחה, איין משפחה איז שוין ארויסגעווארפן, און איך און איך הייב אן צו פארציילן פאר מוהראש, און אנשטאטס מוהראש זאל מחזק זיין, מוהראש הייבט אן שרייען אויף אים, מוהראש הייבט אן שרייען אויף אים, איך האב געזען וואס הייסט חיזוק. פרעגט מוהראש אים ער לאזט דיך נישט עסן אדער ער זאגט דיך סך הכל נעם וויפיל דו דארפסט און נאכדעם וועסטו נעמען נאך, זאגט ער ער לאזט מיך עסן אבער איך קען עפעס טראכטן פאר איך עס וויפיל איך דארף? זאגט אים דו שעמסט דיך נישט? דו קענסט נישט טראכטן פארן עסן וויפיל דו דארפסט? נעם וויפיל דו ווילסט, עס אויף דעם גאנצן טשולנט, עס אויף דעם גאנצן שיסל. דו פילסט דיך אן א טרינק און דו טרינקסט צוויי שלינגעס און דו לויפסט ארויס, מ'קוקט וויאזוי א בחור עפנט אויף א פעקל ברויט, און נאך די חתונה, משה לייב גייסטו שוין חתונה האבן, רייסט מען נישט אויף אזוי א פעקל ברויט, מען עפנט אויף די פלעסטיק, ס'נעמט נאך אפאר מינוט, מ'איז הונגעריג און מען נעמט ארויס א סלייס און מען דרייט עס צוריק צוזאם און מען לייגט עס צוריק אין פריזער, ס'הייבט זיך אן די לעבן, ס'קאסט. ס'קאסט. דאס איז די לעבן. אייבערשטער זאל אפהיטן, חוץ א קינד וואס די טאטע זאגט אים קענסט סווייפן מיין קארד, ווייטער דיך, ווייטער א שחצן, ווייטער א פארברעכער, קענסט וואס די ווילסט קענסטו האבן, עלטערן מיינען מען געט פאר א קינד א קרעדיט קארד, וואס די ווילסט קויף, ס'איז נישט דא קיין ערגערע אכזרים פאר א קינד, ווייל א קינד אז די זאגסט אים ניין לערנסטו אים אויס לעבן,

ס'איז נישט דיינס, מ'מעג זאגן. א קינד הערט נאכאמאל פון א טאטע ניין, און נאכאמאל, ס'גייט נישט. הייבט ער אן קענען לעבן. די אלע געספוילטע קינדער, די שידוכים וואס מ'טראגט אן דעם עושר'ס א טאכטער, כאפ דיך נישט אזוי צו צו דעם. כאפ דיך נישט אזוי צו צו דעם. די גרינע גאל העסטו עסן א גאנצע לעבן. מען טראגט דיר אן א פשוט קינד, א פשוט קינד וואס האט נישט געהאט אלעס אין לעבן, העסטו איר קענען פרייליך מאכן מיט א גארנישט, מיט א טשאקעלאד העסטו קענען איר פרייליך מאכן, דעם עושר'ס א טאכטער קענסטו איר פרייליך מאכן מיט א טשאקעלאד, העסטו איר קענען ערגעץ טראגן נאך די חתונה, איר טאטע האט איר שוין געטראגן איבעראל, וואס קענסטו איר נאך צוגעבן, קען נאר קוועטשן און בלאזן און שרייען אז וואס האב איך געדארפט חתונה האבן און

קוק הער, פרעג א שאלה צי קענסט עס אפזאגן, אבער כאפ דיך צו דעם נישט צו, כאפ דיך צו דעם צו ווייל זי וועט קוקן אויף דיר אזוי ווי מען קוקט אויף א שטיקעלע מיסט אויף דער ערד, זי איז דאך א מורא'דיגע פירער, א פשוט קינד, א פשוט קינד מיט אלע מעלות, א פשוט קינד מיט אלע מעלות, ווי פשוטער אלץ בעסער. מ'איז אריינגעפארן דא אין א שמועס וועגן וועגן, דער רבי פארציילט אונז וויאזוי מען מאכט א חתונה, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. און מ'וועט נעמען א קאווע אינדערהיים נאך די חתונה זעהן, אפשר אוועקלייגן דעם קאפ, עס באלד איבערנוצן, אנדערע צייטן, ס'איז אנדערע צייטן, יעדע זאך האט א ווערד, יעדע זאך האט א ווערד, ווייל ער גייט, די ווייב קאלט אים נאך די שבע ברכות, אויפן וועג אהיים ברענג א ברויט מיט א מילך. פון ווי ברענגט מען עס? פון גראסערי, נאך קיינמאל נישט געווען צוגעוואוינט ער גייט אין געשעפט ברויט מיט א מילך אן קיין אקאונט דעם טאטעס אקאונט פון אלס קינד ער וואוינט דאך יעצט ביים שווער ער דארף עפענען די בערזל און ער דארף צוברעכן א הונדערטער האט א גאנצע הונדערטער באקומען ביי די ביי די חתונה דרשה געשאנק ער מוז עס צוברעכן ס'איז א שאד ער לייגט צוריק די ברויט ער לייגט צוריק די מילך ער קומט אהיים פון ווי נעמט מען א ברויט? פון ווי נעמט מען א מילך? האסט דאך א הונדערטער אין טאש, פאר א הונדערטער זאל איך צוברעכן וועגן א ברויט און א מילך? ער זוכט די בעקל ברויט וואו ער קען אויפפליקן אין ישיבה, געבן א פליק אויף, און א כאפ און א רייס א פעקל קאפס, און א פעקל טישוס, צדיקים זענען אזוי, געבן אזוי אכטונג, מען זאגט נאך פונעם סאטמארער רבי ביי די מצות באקן, ווייסט, מען נעמט טישוס. ער נעמט ס'פליט צוויי טישוס האט אזוי גע. פארגעהאלטענע מענטש וואס איז די מעשה מיט דיר וואס איז ס'פליט טישוס וואס מאכט זיך ניין זאל זיין ס'פליט דא רעדט מען נישט פון קארקייט קארקייט איז א עקלדיגע מידה קארקייט איז א עקלדיגע מידה אבער דא רעדט מען פון אזוי איז א מענטש ס'האט נישט ביי אים קיין שום ווערד אז ס'דא א חתונה קען מען צוזאמען נעמען די עסן ברוך השם. מ'וועט צוזאמנעמען די איבעריגע עסן און מ'וועט מאכן פון דעם א שמחה. מ'וועט צוזאמנעמען די איבעריגע. איך האב געבעטן די בחורים, ווען עטס פאקטס אוועק שאלעשידעס דא, ס'איז בילק בעגס, חלות און בילקעס. איך מוז דאך עס ארויסטראגן פון בית מדרש, איך קען דאך עס נישט לאזן, מ'מוז דאך קומען דאווענען, ס'איז נישטא קיין פלאץ וואו ס'זאל ליגן בילקעס. אבער ס'איז דא אינגעלייט וואס קענען נישט, ער קען נישט איינקויפן, ער קען נישט אויפשרייבן, מ'לאזט אים שוין נישט אויפשרייבן. נעמען אפאר בילקעס, לייג עס אין פריזער, נעם ארויס, שנייד עס אויף, לייג עס אויף די טאוסטער, עס פיט נישט אריין אין די שמאלע טאוסטער ווייל דא גייט אריין נאר ברויט, לייג עס אויף אין אויוון, זייער גוט, זייער גוט, אויך דא וואס זענען צוגעוואוינט, ביי אונז עסט מען אויף די פייער אליין, מען צינדט אן די פייער אויף די געז, געז רעינדזש, מען לייגט ארויף א ברויט, די מענטשן וואס האבן נישט קיין טאוסטערס. זייער גוט! זייער גוט! זייער גוט! און מען זעט נאך א גאנצע גאנצע טעלער טונא, עס גייט אריין אין גארביטש מוצאי שבת פון בית מדרש, אפשר קען איך עס אהיים טראגן לייגן אין א קאנטעינער. אדער די ארבעטסט פאר א מוסד און די זעסט עס קומט נאך לאנטש, ס'גייט אריין עסן אין גארביטש. כ'האב אין מיין משפחה, מיין שווער ארבעט א מגיד שיעור אין א מוסד, איך קען עס נישט קוקן, איך קען עס נישט צוקוקן, וואס גייט אין גארביטש, ער פרעגט דעם קעכער צו ער קען איינפאקן און ער שיקט אהיים פאר אלע קינדער טונא מיט אייער, וויפיל טונא קען איך האבן אינדערהיים, האט דאך אויך א ישיבה, קען דאך אויך נעמען פון ישיבה טונא, אבער. כ'קען עס נישט זעהן, ס'גייט עסן אין גארביטש, בל תשחית. די מוסד זאגט מ'קען נישט אפשטעלן אפערעישאן, ס'מוז פארן. רבונו של עולם, מענטשן האבן נישט קיין געלט אויפצושרייבן, מענטשן האבן נישט קיין געלט איינצוקויפן. מ'קען עס נעמען, נו, דארפן זיין די ריכטיגע עסקנים, אינגעלייט, די בחורים, וואס זאלן, וואס זאלן אריינלייגן קאפ און מח אין דעם, עס קומט שמחות, ס'גייט עסן אין גארביטש, נעם עס אריין, טייל עס אויס, אינגעלייט. געלייט האבן נישט קיין געלט. האט נישט קיין געלט איינצוקויפן אויף שבת. דו ווייסט די עסן איז ארויף. א תירוץ אז די אייער איז ארויף. די אייער איז אראפ אבער די עסן גייט נישט אראפ. די אייער איז שוין אראפ ווייסטו. אלעס איז ארויף ווייל די אייער איז ארויף. אזוי גייט יעדע שטיק צייט. די געז גייט א פיצל ארויף מוזן אלע די דעליוועריס אלעס גייט ארויף אז דאס לאזט זיך אראפ. צוריק גייט א קאזע. אזוי גייט עס. די געז גייט נישט אויף אראפ.

וואס איז שלעכט? דאס איז די פראבלעם אז די ווייסט שוין אפילו נישט וואס איז שלעכט. וואס איז שלעכט? מאמע איך שריי איך קום נישט פאר קיינעם געלט, ווער זאגט אז דאס איז די וועג פון לעבן, די מאמע זאגט אים פארקערט, דאס האט מען דיך איינגערעדט דארט, עס איז א קאלט פלאץ, ווייל די וועג איז נעמען א קרעדיט קארד, די גאנצע וועלט לעבט אזוי, מען בארגט מען בארגט מען בארגט מען באצאלט נישט און און.

עכט ווילן זיי נישט נעמען, קום כאטש מ'האט שוין געהאט אזא ענין אז ס'איז דא מענטשן וואס ווילן נעמען, זיי שעמען זיך צו נעמען, נאר וויבאלד אלע נעמען, נעם איך שוין אויכעט, יעדער נעמט, יעדער קומט, און אויף איין וועג וועסטו שוין האבן אויכעט, אויף איין וועג וועסטו שוין האבן, עכט קום נאר ווייל דו ווילסט פשוט ס'זאל נישט זיין קיין בושה פאר די עכט ארעמע לייט, דיך מיינט מען גארנישט, דיך צאלט מען געלט זאלסט קומען נעמען, וועסטו שוין אויכעט האבן, גארנישט געשען, וועסט האבן, וועסט האבן פאר יום טוב. מען האט אויסגעטיילט דא אויף פסח טשעקס פאר אלע משפחות, זע איך שוין מענטשן זאגן איך דארף עס נישט, איך דארף עס, איך וויל טון מיר א טובה, טו מיר א טובה, ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קיין קיין קיין געלט צו פסח מאכן, און ס'פאסט נישט צו נעמען, אז ס'איז א תקנה פון די קהילה יעדער נעמט, נעם, קודם האסטו שוין אויך, פארשטייסט, זאג נישט קיינעם וואס דו האסט, יעדער נעם, נעם עס, ווילסט געבן צדקה קענסט געבן צדקה שפעטער, נעם, יעדער נעמט, יעדער קומט עסן אין די בית התבשיל, רעדי פוד.

בושה איז אז מען איז שולדיג געלט פאר א מענטש, איך קען דיך נישט, ער דרייט אים און דרייט זיך אויס די רוקן, ווייזט אים די רוקן, שרייסט אויף מיר? איך גיב דיר נישט גארנישט, קומסט געלט פאר מענטשן, קום נישט געלט. און דא שטייט די מעשה אזוי, מען איז געגאנגען בעטן פלייש און ברויט, און מען האט גענומען וואס איז געבליבן ביי די סעודה, פלייש און קויליטש, דף שין צדיק ו', און זענען געגאנגען, זיי האבן זיך אויסגעגראבן א גרויסע גריב, וואס עס זאלן אין אים קענען אריינגיין הונדערט מענטשן, און זיי האבן צוגעדעקט מיט ערד און מיט מיסט, און זענען אלע אריינגעגאנגען אהין, און מען האט געמאכט דארט די חתונה פון די קינדער, מען האט געשטעלט א חופה, און ס'איז זייער פרייליך געווען, און די חתן כלה זענען אויכעט פרייליך געווען, און די חתן כלה זענען אויכעט פרייליך געווען, פארוואס? וואס דארף א בחור, וואס דארף א מיידל, זיי ווילן נאר חתונה האבן.

דברים טפלים, נארישקייטן, אזא מוזיק, אזא עסן, אזא טישטוך, אזא לעקטער, אזא בדחן און אזא גראמעץ, אלץ נארישקייטן. מען האט גענומען די איבעריגע עסן און מען איז געווען פרייליך און דא הייבט זיך אן א שיינע שיינע מעשה. און די חתן כלה האבן זיך אנגעפאנגען צו דערמאנען די חסדים וואס דער אייבערשטער האט מיט זיי געטון. די חתן כלה האבן זיך אנגעפאנגען דערמאנען די חסדים אז זיי זענען אמאל געווען אין וואלד. זיי זענען אמאל געווען אין וואלד און ס'איז זיי געווען ביטער און דער אייבערשטער האט זיי געשענקט די בעטלערס. אוי האבן זיי זיך געבענקט די צייטן, זיי האבן זיך אנגעפאנגען צו וויינען און זיי האבן געבענקט ווי נעמט מען דא דעם ערשטן בעטלער, דעם בלינדן וואס ער האט אונז געברענגט ברויט אין וואלד. דאס איז א מורא'דיגע מדריגה, א מענטש קען זוכה זיין ווען ס'גייט אים גוט, ער האט שוין חתונה געהאט, ער האט שוין עסן, ער איז שוין נישט אין וואלד, ער געדענקט די בעטלער, ער געדענקט די חסדים פונעם אייבערשטן, און אזוי ווי מ'הייבט זיך אן צו בענקען, און אזוי ווי מ'הייבט אן צו וועלן, מ'הייבט אן בענקען נאך דעם בלינדן בעטלער, רופט ער זיך אן, איך בין דא, איך בין געקומען צו ענק אויף די חתונה. און איך שענק אייך דרשה געשאנק אז איר זאלט זיין אזוי אלט ווי איך. פריער האב איך דאס געווינטשן אז איר זאלט זיין אזוי אלט ווי איך. היינט געב איך ענק דאס מתנה גמורה דרשה געשאנק אז איר זאלט זיין אזוי אלט ווי איך. א שמחה פון א חתונה, א חתן א כלה וויינען און בענקען, ווי קען מען זוכה זיין צו געדענקען אלץ די חסדים פונעם אייבערשטן. ווי קען מען אלץ געדענקען די אייבערשטער'ס חסדים, אמאל בין איך געווען, געווענליך, איינמאל מ'האט חתונה, זאגט די וועלט זאגט אז אז מ'האט חתונה געהאט קענסטו נישט פארשטיין א בחור, אלץ נישט געפערליך, איך מיין, מ'טראגט אן א שידוך פאר א טאטע, זאגט ער וואס וואס יאגסטו, וואס יאגסטו, כ'בין אויך געווען א בחור, מאך עס נישט אזוי ארג ווי ס'איז, ס'איז אין שייך אין די וועלט ער זאל זיך קענען אריינלייגן אין די שיך פון זיין זון אדער טאכטער, וויסן. און עלטערן פרעגן מיר אלץ וואס איז טאקע די פשט, די ראש ישיבה ציט אן די עולם דא, דאס איז טאקע אזוי, איך זאג ממש ממש חתונה בחסד, ממש אזוי, ממש חתונה, איך קוק אים אן, וואס איז די מעשה מיט דיר, ווייסט נישט, מ'קען מיינען איך בין אויך אזוי, יא אקעי, ווייסט מען קודם, מ'לערנט, מ'ארבעט, מ' חתן כלה ווילן חתונה האבן, זיי ווילן נישט גארנישט, און מוהרא"ש האט אויף דעם א גאנץ לעבן גערעדט. און געטון, און נישט נאר געטון, אין ארץ ישראל, די מלכות הרשעה, די ערב רב דארט, האט מען געוואלט געבן מוהרא"ש זעכצן יאר תפיסה פאר דעם. דא, אין אמעריקאנער רעגירונג, זיי זאגן אז א אידישע חופה דאס איז נישט גארנישט, נישט חתונה געהאט, דאס איז חתונה האבן מיט א לייסענס, דאס איז בכלל נישט שייך אפילו, ווייל די חוק איז פאר זיי, די חוק איז אז מען געבט אים נישט די לייסענס, דאס איז די חוק, די חוק איז.

מוהרא"ש האט געזאגט דעמאלטס ביז מסירת נפש, ביז תפיסה, תפיסה קען איך נישט זיצן פאר יענעם, דעמאלטס האט מוהרא"ש אפגעשטעלט, מוהרא"ש האט אפגעשטעלט די זאך פון חתונה האבן יונג, אבער מוהרא"ש האט געזאגט ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט נאר פאר די איין סיבה, מחזק זיין בחורים און מיידלעך, מאכן שידוכים פאר בחורים און מיידלעך, און זיין א מליץ יושר און מלמד זכות זיין פאר בחורים און מיידלעך, און אויבן אין הימל האט מוהרא"ש געזאגט ער וועט גיין צו די בית דין של מעלה און ער וועט מאכן א געוואלד, געוואלד, געוואלד, געוואלד. ווי קען מען דן זיין בחורים און מיידלעך אז זיי פאלן אין עבירות, בשעת מען לאזט זיי נישט חתונה האבן, וואלטן זיי ווען חתונה געהאט וואלט נישט געווען קיין עבירות, דאס איז געווען די בכיות פון מוהרא"ש, דאס איז געווען די תיקון חצות פון מוהרא"ש, דאס איז געווען די התבודדות פון מוהרא"ש, דאס איז געווען די וויינען פון מוהרא"ש, איך האב עס אליינס געזען אין אין אומאן איין יאר בין איך געווען, מוהרא"ש איז געווען זייער שוואך, ס'איז געווען נאך די הארץ אטאק און מוהרא"ש האט נישט געקענט בלאזן שופר, מוהרא"ש האט מיך געבעטן איך זאל שטיין נעבן אים, אויב וועט ער נישט האבן קיין כח צו בלאזן זאל איך איבערנעמען,

תקיעות אויפן בימה, תקיעות דמיושב, מוהרא"ש שטייט דא נעבן מיר, און בשעת די עולם זאגט למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף, מען זאגט עס זיבן מאל, ס'איז אזא התעוררות, טוט זיך א התעוררות, און מוהרא"ש האט זיך אריינגע איבערגעדעקט מיטן טלית, האט אזוי געוויינט אויפן קול ווי א קינד, און אזוי געוויינט, אז פלוצלינג האט אנגעפאנגען אזוי צו רינען בלוט.

האט מען געטראפן א גאנצע חברה בחורים, היימישע בחורים מען געטראפן אין אומאן ראש השנה אין א פלאץ ווי מען טוט עבירות, ממש געווען אויסער זיך, אויסער זיך, מוהרא"ש זאגט מיר איך רעד יעצט צו די אייבישטער, איך רעד יעצט צו בית דין של מעלה אז די בחורים זענען נישט שולדיג, די בחורים זענען נישט שולדיג ווייל ס'נישט דא קיין שידוכים, און ס'איז א סטייל אז מ'האט נישט חתונה פאר די זעכצן זיבעצן אכצן,

נײַנצן יאר איז נארמאל, נארמאל. א משוגענער רב, דער ברסלב'ער, ער איז נישט נארמאל. כ'האב אויך פיר גאסן, כ'האב בערך פיר גאסן, כ'האב געמאכט א סירקל און ס'איז זייער נארמאל אין אונזער קאמיוניטי. סאו, קום אין לעיקוואוד, פרעג א לעיקוואוד איד. נײַנצן יאר? ביסט א חסר דעה. צוויי און צוואַנציק איז שוין א רחמנות, פארוואס האט ער געדארפט גיין אזוי פרי? עפעס מ'איז שוין חושד אויפן מענטש עפעס געמאכט טראבל? צוויי און צוואַנציק, איך האב תלמידים אין לעיקוואוד זיי פארציילן מיר, פֿיר און צוואַנציק יאר, דעמאלטס הייבט מען אן טראכטן ס'איז א ראש, וואס וואס וואס וואס וואס יאגסט דיך? זאג איך, דו לאכסט פון מיר אין וויליסבורג? דו לאכסט פון מיר? פארוואס? דו ביסט נארמאל פארוואס? האט ער זיך געמאכט א סירקל צווישן פיר בלאקס, איך האב אויך געמ איך האלט אינמיטן מאכן פיר בלאקס, אונז האבן שוין שיינע בלאקס דא, און וואס דו וואס לאכסטו? וואס לאכסטו פון מיר? איך לאך פון דיר? סאו יעדע פלאץ האט זיך א פלאץ וואס איטס נאט נארמאל, איטס נאט נארמאל, וואס הייסט נארמאל? וואס מיינט נארמאל? וואס מיינט נארמאל? יעדע שבת טיש קום איך אריין היינט, כ'מיין אזוי כמעט, מיטן די פיש און מיטן די כריין און ווייטער כ'האב געהערט נאך א שידוך געווען א יונגע שידוך, מ'דארף אים איינשפארן, מ'דארף אים געהעריג ארעסטירן דעם יואל ראטה, וואס ביסטו געהעריגע משוגענער, דו ביסט די זעלבע משוגענער, דו ביסט די זעלבע משוגענער וואס איז, דו האסט געטראפן, דו האסט געטראפן א פלאץ וואס דארט מאכט מען חתונה ביי די אכצן. ס'דא פלעצער וואס מאכן וואס קוקן דיך אויך אן אזוי. גייסט ארויס צו נאך צו ביי די נאך מער מאדערנע, שוין נישטא קיין תורה אינגאנצן דארט. סאו ביפאר דו ביסט נישט קיין דאקטאר אדער א לויער, אדער דו ביסט געווען געהעריג אין קאלעדזש האסט א דעגרי, דו האסט אוועקגעלייגט א הויז, אַכט און צוואַנציק יאר מ'וועט אנהייבן טראכטן, דרײַסיק יאר מ'וועט אנהייבן טראכטן. אויף דעם האט זיך מוהרא"ש מוסר נפש געווען, חתונה מאכן די קינדער יונג, אז מ'מאכט חתונה די קינדער קוק נישט אויף גארנישט. קוק נישט אויף גארנישט, קוק נישט אויף געלט, איך ווייס נישט ווער דיין מחותן איז, אז דיין מחותן איז נישט פון אנשי שלומינו, דעמאלטס וועט דיך עס קאסטן, אז צוויי אינגעלייט דא אין די קהילה טרעפן זיך צוזאמען און זיי מאכן א שידוך, קאסט זיי גארנישט דאס חתונה מאכן, גארנישט! אז דו האסט איינעם פון אינדרויסן, איך מוז מיך שוין צושטעלן צו אים, אפשר זאל ער זיך צושטעלן צו דיר, איך שעם מיך מיט ברסלב, עכט, עכט טיף טיף שעם איך מיך מיט ברסלב, סאו במילא, איך בין א נארמאלע מענטש, סאו מיר מאכן שטילערהייט אביסעלע חובות, אז די מחותן זאל מיינען אז איך בין א נארמאלע מענטש, אפשר זאל די מחותן קומען אקראס דיך, אה, איך ווייס נישט, איך טראכט אזוי, איך טראכט אזוי, וואס מאכסט דיך נאריש? וואס שעמסט דיך פון דיין מחותן? וואס האסטו מיט דיין מחותן? אן אפגעריסענער, וואס האסטו מיט אים? פונקט די זעלבע אפגעריסן ווי דיר, דו טראכסט ער איז מסתם דער מענטש וואס דארף מען מיט אים צושטעלן, זאל ער קומען צו דיר, איך פרעג דיך מחותן, איך ווייס נישט ווי נישט ווי, משפחת זינגער, זענען גרויסע זינגערס מסתם, איך ווייס נישט, און ער טראכט מסתם משפחת שטערן, מסתם זענען זיי שטערנס, איך ווייס נישט וואס, וואס, איך מאך גארנישט מחותן.

אה, שמחה ונחת, שמחה ונחת, ס'עפנט זיך אויף די הימל מיט שפע, מיט השפעות, שמחה ונחת, און גיי אהיים, און ווייטער צוברעך כלים פאר כעס, און שריי אויף דיין ווייב פאר דיינע קינדער, ווייל אזוי איז עס, ווען מ'איז איבערגעשטרענגט, יעדע ריק קען זייער זייער שטארק שטערן, יעדע זאך קען דענערווירן, וואס? גייט דיר נישט גארנישט. איז ווען צוויי אינגעלייט זאלן זיך משדך זיין דא אין די קהילה, איך גרייט אן פאר ענק אלע, נאך אביסל, גארנישט, וואס קומט, וואסערע צירונגען דארף איך קויפן פאר א כלה? פאר א כלה, אזא מורא'דיגע זאך, א מושלמת, פארוואס ווייל ס'איז ביי יענעם אינדערהיים, דו האסט נאכנישט געזען וויאזוי זי פירט זיך אויף, קוק אויף דיין טאכטער וויאזוי זי עקט אינדערהיים, די זעלבע בערך עקט יענע כלה ביי זיי אינדערהיים, די זעלבע, זיצט אויפן קאוטש און בלאזט, רעדט שוין נישט דריי טעג מיט די מאמע, די זעלבע זאך די כלה, ניין, אלע זאגן דאס איז מורא'דיג, מורא'דיג. אוודאי, אזוי מורא'דיג ווי באלד דיין טאכטער איז געווען א כלה, מורא'דיג, קומט איר שוין א זייגער פון וויפיל טויזנט דאלער, קומט איר א רינגל פון וויפיל טויזנט דאלער, זי ווייסט נאכנישט איר נאמען, זי ווייסט נאכנישט וויאזוי זי הייסט, קומט איר א קייטל פון ווי, א מענטש האט חתונה, און די ווייב מאכט אים און טוט אים, און און און ארבעט צוזאמען, צוויי אויסגעמוטשעטע מענטשן.

איך צוברעכן יעצט א שידוך צוברעכן א שטוב שוין מ'געגאנגען איינקויפן א עכטע רינגל און ס'שוין פארלוירן געווארן ווייל די עכטע פארלירן זיך די פשוטע זאכן פארלירן זיך נישט די עכטע פארלירן זיך איך גיי נישט טון איך גיי רופן יעצט א קאמפאני זאל עפענען די סעפטיק ס'איז אריינגעפאלן אין טוילעט ס'איז אריינגעפאלן אין סינק נו אקעי מ'טוט זיך אויס די רינגלעך צו וואשן נטילת ידים א קינד שפילט זיך מיט דעם שוין ס'איז נישט דא פֿינף טויזנט דאלער זעקס טויזנט דאלער מעשה בכל יום, איך פארצייל דיר נישט דא קיין טשאדעלע באדעלע זאכן. עכטע צירונגען פארלירן זיך. די פשוט'ע, נישט פאלשע, די פשוט'ע, ס'איז נישט פאלש, ס'איז פאלש? וואס הייסט פאלש? הונדערט דאלער איז פאלש? הונדערט דאלער א רינגל איז פאלש? הונדערט דאלער א ברעסלעט איז פאלש? מ'דארף ארבעטן א האלבע טאג צו מאכן הונדערט דאלער. ברוך השם אז מען האט א א מען בויט א קהילה און דו האסט צוויי אינגעלייט זיי זענען זיך משדך? גארנישט! גארנישט! באמת ובתמים דו ווייסט וואס מיינט גארנישט? א רינגל א ברעיסלעט א קייטל א זייגער אלעס צוזאמען אפאר הונדערט דאלער שוין וואס קאסט? ס'קאסט דאך אויך אויפצוהאלטן א קינד אינדערהיים.

מ'זאל נאך נישט רעדן פון חתונה מאכן, א אפשערן, א קידוש, א שמחה, מוז איך גיין אויסווארפן געלט יעצט, און נאכדעם האלט מען אויף די קינדער, נאכדעם האלט מען אויף די קינדער וועגן דעם, נאכדעם האלט מען אויף די קינדער וועגן דעם, מאך פשוט, מאך פשוט, קליינע קינדער, וואס קומט זיך זיי, ווען דו אליינס, איך ווייס דו האלסט שוין ביי א סעקאנד מערידזש, און דו האסט שוין אוועקגעלייגט געלט, דו ווילסט דיך יעצט א שיינע.

וואלסטו געשיקט דיין טאכטער אין קעמפ מיט די פלעסטיק לעדלעך? פארוואס האסטו נישט באשטעלט א געהעריגע פורניטשער פיס פאר איר? פארוואס די רגע וואס מ'האט חתונה קען שוין די וועש נישט ליגן אין די גוטע פלעסטיק שאפע? ניין! איטס נאט נארמאל! און צו האבן קרעדיט קארדס און צאלן חובות און און באלד מופן זיי, לייגן זיי אריין אין די צעטלעך אוועקצוגעבן לשם מצוה די טאטע'ס קישקעס, אוועקצוגעבן לשם מצוה די טאטע'ס בלוט. קיינער דארף עס נישט. איך מוף, איך דארף די אלטע דירה, איך דארף עס נישט האבן. מ'דארף רעדן פון דעם אמאל, פשוט אז ווען ס'קומט למעשה, איך מאך אז, וואס דארף קאסטן א שמחה? דארף גארנישט קאסטן א שמחה, די עיקר איז מ'פרייט זיך, מ'דאנקט דעם אייבערשטן אז מ'מאכט חתונה, און מ'דערמאנט זיך די חסדים פונעם אייבערשטן, חסדים פונעם אייבערשטן. דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר, איך בין געווען אזוי צובראכן אמאל, און ער האט מיך געהאלפן, ער האט מיר געגעבן, און ער וועט מיר ווייטער העלפן, א מענטש דארף אלץ קוקן אויף צוריק, דער הייליגער חת ם סופר זאגט, משה רבינו בעט די אייבערשטער, אייבערשטער איך וויל זען דיין פנים, זאגט דער אייבערשטער, ס'איז נישט דא אזא זאך קוקן מיין פנים, כי לא יראני האדם וחי מען קען נישט זען דעם אייבערשטן און לעבן. האט משה רבינו געבעט איך וויל זען, זאגט דער אייבערשטער ווייסטו וואס שטעל דיך אוועק דא אין דעם שטיין, און און איך וועל אריבער גיין, ושכותי כפי און די וראיסו את אחורי, כביכול ס'איז דאך נישט דא קיין פארנט מיט קיין, וראיסו את אחורי ופני לא יראו, זאגט דער הייליגער חתם סופר א מענטש פרעגט ער וויל פארשטיין, ס'קומט אים עפעס א גאנצע פרשה יעצט, ער וויל פארשטיין וואס איז פשט פון דעם, פארוואס דארף איך אריבער גיין די גאנצע פרשה? דאס קען מען נישט פארשטיין. אבער אויף צוריק קענסטו קוקן וראיסו את אחורי. דו קוקסט אויף צוריק, אה, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן דעמאלטס, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן דעמאלטס, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן דעמאלטס. יעצט ווייס איך נישט וואס דא גייט זיין, איך שטיי יעצט ממש פאר א דעד ענד, איך שטיי פאר א פארמאכטע זאך, אבער איך ווייס דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער מאכט עס, דער אייבערשטער וועט מיר העלפן. און איך דערמאן זיך אלץ צוריק די חסדים פונעם אייבערשטן, איך בין געווען אין וואלד און איך האב נישט געהאט וואס צו עסן און איך האב געוויינט, איז געקומען צו מיר א בעטלער, ווי לאנג האסטו חתונה געהאט? צוואנציג יאר, איז לאמיר זאגן ס'קומט יעצט פאר שבת, דו האסט נישט קיין, דו האסט נישט קיין געלט צו איינקויפן אויף שבת, אבער צוואנציג יאר האסטו געמאכט שבת. סאו א מענטש קוקט אפאראויס וויאזוי גייט זיין די קומענדיגע שבת, ס'איז נישט דא קיין געלט. צוואנציג יאר, פופציג שבתים א יאר האב איך אוועקגעלייגט חלה מיט גרעיפ דזשוס אויפן טיש מיט אה סאו ו ו ו וראית את אחורי דו קוקסט אויף צוריק? ס'איז אנגעקומען א א ווייסט דא אין שטעטל די קאן עדיסאן? איך בין נאך צוגעוואוינט צו שטאט, קאן עדיסאן וואס איז דא? נייסעג? ס'קומט אן א ביל וויאזוי גיי איך דאס באצאלן טאטעניו?

דער רעבעס טאכטער וועקט זיך אמאל אויף מיט א שוויץ, באגאסן מיט שוויץ, א שרעקעדיגע חלום, זי לויפט אריבער אינמיטן די נאכט צו רב נתן, האט א חלום געהאט? זי וויל וויסן וואס דאס איז. ס'חלומ'ט זיך ווי דער רבי וויל אריינקומען אין בית מדרש, איר טאטע, און דער עולם איז אפגעשמועסט, מען גייט אים נישט אריינלאזן. יעדער כאפט זיך אן איינער דעם צווייטן, מען לאזט אים נישט אריין. דאס קוקט זייער שרעקעדיג די חלום און דער רבי גייט א טריט, ווען דער רבי קומט אן צו די ערשטע שורה ווי זיי כאפן זיך אן האבן זיי זיך געעפנט, און דער רבי וואקט ווייטער. זי זעט אין חלום ווי די קומענדיגע שורה זיי זאגן נא אונז'מיר נישט עפענען דעם וואנט אונז שטעל מיר זיך אוועק אזוי און מען רוקט זיך נישט. און דער רבי וואקט ווייטער און טרעפט זיך אויף נאך א וואנט און אזוי א גאנצע צייט די אונטערשטע שורה אונז'מיר אים נישט אריינלאזן אונז'מיר אים נישט אריין און אזוי דערשראקן האט אים רב נתן געזאגט אזוי גייט דעם רבינ'ס זאך ס'זעט אויס אגאנצע צייט ווי וויאזוי קען מען גיין ווייטער, מ'קען נישט גיין ווייטער, עס קומט למעשה די אייבערשטער העלפט, און עס איז אזוי ביי יעדן איינעם, ווען א מענטש לעבט מיט אמונה, אזוי גייט עס צו, וויאזוי גיי איך גיין ווייטער, וואס טו איך ווייטער, וואס טו איך נעקסט, איך קען נישט, דו גיי, דו גיי ווייטער, דו גיי ווייטער וועסטו זען. דער רבי זאגט אז א מענטש שטייט פאר די ים סוף ער האט א צרה, כשאדם יש לו צרה זאגט מען אים גיי, גיי ווייטער, שטעל דיך נישט אפ, אזוי ווי ביי די קריעת ים סוף, אידן זענען געשטאנען פארן ים, זיי שרייען צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט גיי. דו מוזט גיין ווייטער, אבער איך ווייס נישט וויאזוי איך גיי דורכשטופן נאך א טאג מארגן, און איך ווייס נישט וויאזוי איך גיי דורכשטופן דעם היינטיגן טאג. קוק צוריק, דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, דער אייבערשטער האט געהאלפן ביז יעצט, דער אייבערשטער וועט העלפן ווייטער. נאר וואס דען, א מענטש דארף לעבן. ר' נתן שרייבט א בריוו פאר זיין זון, פרנסה גיט דער אייבערשטער, אויף איבעריגע זאכן, דאס איז שוין דער מענטש'ס אייגענע זאך.

כ'האב געבעטן א אינגערמאן דא אין שטעטל, מאך השבת אבידה, דו ווייסט וואס דארט טוט זיך אפ, ער זאגט מיך ישיבה קום קוקן, הוטן, רעקלעך, בעקיטשעס, הויזענעס, סווע ווייסט א סוועטער קאסט דרײַסיק דאלער פערציג דאלער, קיינער קומט אפילו נישט קומט אפילו נישט קוקן, סא דו ווייסט דאך אז איינער פון ענק האבן עס פארלוירן, ס'איז דאך נאר פון דא, זאכן פון בית מדרש, זאכן פון די פאר שולן. ווארפטס אוועק, נעם עס. וואס איז די מעשה? א סוועדער פון צוואנציג דרייסיג דאלער? דאס איז פארדארבנקייט, דאס איז נישט, דאס הייסט נישט קארג, איך בין נישט קיין קארגע מענטש, דאס הייסט נישט קארג, דאס מיינט א, איך ווייס נישט וואסערע נאמען צו געבן, אבער עפעס א צולאזטקייט, מושחת, דאס איז בל תשחית, דו האסט געקויפט א רעקל, דו האסט פארלוירן א רעקל, וואס וואס,

סאו אונז ארבעט מיר עס אויס מיטן דיין ווי לאנג מען דארף האלטן יענעם זאכן און נאכדעם גייט מען עס פארקויפן, איך פארקויף עס, פארקויפן, מענטשן וועלן קומען קויפן, איך מאך אפשר פינף מאל געלט, עס קומען קויפן, עס נאכאמאל פארלירן, עס קומען קויפן, עס נאכאמאל פארלירן, עס קומען קויפן, עס נאכאמאל פארלירן. איין אינגערמאן זאגט מיר. ער פארציילט מיר, מרדכי פארציילט מיר זיין ברודער, אין קרית יואל איז אויך דא א געשעפט וואס פארקויפט השבת אבידה, פארקויפט הוטן, פארקויפט בעקיטשעס, רעקלעך, שוין איז זיין ברודער געגאנגען קויפן א הוט דארט, צאלט צוואַנציק דאלער, קומט אהיים, זעהט ער אז ס'איז זיינס. שוין, קויפסט א הוט, ס'קאסט דרײַ הונדערט דאלער א הוט, דרײַ הונדערט דאלער א הוט.

און מען דרייט עס צוריק צוזאם נאכן ארויסנעמען איין ברויט דו דארפסט פרעגן אינגעלייט וויאזוי מען עסט נאך די חתונה ס'ווארפט זיך נישט אזוי שיין קומסט אריין צו א פרישטאג ס'דא א אפענע באטל מילך און א פארמאכטע באטל מילך נו א אינגערמאן וועט נעמען פון די אפענע און א בחור וועט נעמען א נייע באטל מילך פארוואס א נייע באטל מילך? ס'הייסט עסן קאסט געלט עסן קאסט נישט קיין געלט ס'איז גארנישט וואס עס טוט זיך, עס גיסט זיך. דו האסט דאך שוין א אפענע באטל, נעם פון דעם. ס'ענדיגט זיך די באטל און מיר גייען צו די נעקסטע באטל. דאס כאפט מען נאך די חתונה ווען עס הייבט אן קאסטן. יא רפאל. גייסט צו גראסערי דרייסט דיך ארום דארט ווייסט נישט וואס צו טון. די ווייב גייט צו ברענגען א ברויט מיט א מילך, ווייסט נישט וואו מען נעמט עס. ווייסט נישט וואו מען נעמט עס. אבער אכטונג געבן. עס מיינט נישט קארג. עס מיינט נישט קארג. עס מיינט א מענטש. עס איז אויסגערעכנט. די לעבן האט א חשיבות, און נאכדעם איך גיי מאכן א שמחה, וועל איך עס מאכן אויך וויאזוי איך וויאזוי איך קען עס, נישט וואס די מחותן זאל קוקן אויף מיך, וויאזוי איך קען און וואס איז ריכטיג צו טון, סאו איך פרעג דיר פארוואס זאל נישט א טאטע מאמע וואס זאל האבן אוועקגעלייגט דרייסיג פערציג פופציג טויזנט דאלער נעמען די געלט און געבן פאר זייער קינד פאר א דאון פעימענט פאר וואס פאר פינף שעה פאר לעבעדיגע בלומען, מען רעדט נישט ווען מען האט עס נישט, ווען מען האט עס נישט ביידע נישט, מען האט אוועקגעלייגט געלט, נעם די געלט און שטעק עס איין פאר די קאפל. נישט אינטערעסאנט. לאז יעדעם וויסן ווער ס'מאכט חתונה היינט. זאל יעדער וויסן וואסערע אינוויטעישאנס מ'שיקט. קאמאן. וואס איז די מעשה מיט דיך? וואס איז די מעשה מיט דיך? ס'מיר אנגעקומען יעצט פארן זומער א אינוויטעישאן. כ'פארשטיי נישט. קודם כל איך ווייס אפילו נישט ווער די משפחה איז. אזאנס האב איך נאך נישט געזען א ענוועלאופ בתוך ענוועלאופ בתוך ענוועלאופ א קארדבאורד און יעדער זאל וויסן דא מאכט חתונה נישט איין פשוט'ע ווער ביסטו וואס ביסטו דער אייבערשטער האט דיך געגעבן אפאר דאללער מאך מיט דעם צדקה וואס מאכסט דיך נאריש וואס מאכסט דיך נאריש ווילסט אריינלייגן א שיינע עלעקטריש אין דיין שטוב פיין וועסט דאך זיצן דארט ס'וועט זיין לכבוד שבת ס'וועט זיין א שיינע שטוב. מענטשן זאלן זעהן אז איך האב געלט, שיקט ארום בריוועלעך, וואס מאכסט דיך נאריש? וואס מאכסט דיך נאריש? וואס מאכסט דיך נאריש? דו ווייסט פארוואס מ'מאכט אינוויטעישאנס? ווייל דאס איז געווען די איינציגסטע קאמיוניקעישאן אינדערהיים, ווען אינדערהיים האבן זיי טעלעפאנס וואלטן זיי נישט געמאכט קיין אינוויטעישאנס, זיי זענען קליגער ווי דיר. אין דערווייל קען מען שיקן מיט איין באטן פאר אלע קאנטעקטס, איך מאך א שמחה, זאל איך גיין שיקן מיט א פערד און וואגן, זאל לויפן קלאפן, שיקן בריוועלעך, דאס איז געווען די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'האט געקענט וויסן אז מען האט א ברודער וואס לעבט, מען האט א שוועסטער אין יענע מדינה, מען האט געווארט אויף א בריוועלע, דאס איז געווען אז מען האט באקומען א פאסט, די גאנצע שטאט איז צוזאם געלאפן, איינער פון יענע מדינה האט געשיקט א בריוו, איך שיק ארויס מיין אימעיל, עס מאכט זיך נאריש. אדער איינער האט זיך אויפגעשטעלט ביי א שמחה און געזאגט אפאר שיינע ווערטלעך, נאטירליך מוז מען שוין דינגען, מ'מוז עס נאכמאכן. וויאזוי עס האט זיך אנגעפאנגען די גאנצע בדחנות. איינער פון די קאזינס, פון די פעטערס האבן זיך אויפגעשטעלט און געזאגט אפאר גראמען וואס האט נישט אנגעפאנגען צו גראמען, און עס האט נישט געענדיגט צו גראמען, און עס איז געווען פרייליך, מען האט געלאכט, עס איז געווען פרייליך. יעצט מוזן עס אלע נאכמאכן, יעדן טאג קומט צו נייע זאכן.

איך ווייס וויאזוי ער הייסט. אז איך דארף היינט א שידוך טון. וויאזוי מען מאכט דא אין די קהילה, דאס קען איך עפארדן. צירונגען פאר אפאר הונדערט דאלער אלעס צוזאמען. שוין, וואס נאך? איך דארף יעצט אראפלייגן צען טויזנט דאלער פאר צירונגען, צוואנציג טויזנט דאלער פאר פורניטשער, דרייסיג טויזנט דאלער פאר שליסל געלט, און. פינף טויזנט דאלער איינער וואס וועט אויסלערנען מיין זון און אזאנע פארדרייטע שיטות אין לעבן וועט אים הרג'נען די לעבן פאר די זיבעציג יאר און וואס נאך נישט וואס נאך שבת שוין שבת באווארפן שבת באווארפן איז א זאך איך מוז עס טון פאר מיין זון פשוט איך מוז אים ווייזן אביסל לאוו איך האב אים ליב איך מוז אים ווייזן לאוו רוף אלע חברים און איך בארג עס איינמאל און שוין. מען גייט אהיים שבת נאכמיטאג, אלע זענען אנגעגעסן מיט הערינג, אנגעגעסן מיט גאלע, הערסט, יעדער איינער פארשטייסטו אזוי דרייט זיך אים די מאגן, און ער האט ער ווייסט נישט וואס האב איך געטון דא, וואס האב איך געטון דא, איך קען דאך נישט קאווערן מיינע בילס, איך קען נישט קאווערן מיינע בילס, א פשוטע שמחה, זיי פרייליך, זאגטס עס פאר ענקער עלטערן, טאטע איך דארף גארנישט, טאטע איך דארף גארנישט. דא, דא בחורים, חתנים וואס זיי גייען צו די חתונה, די טאטע זאגט מיר, מיין זון האט מיר געהאלפן מיט זיינע אלע זאכן, עס האט מיר גארנישט געקאסט. חתנים, ער גייט נאך געלט פאר זיין שטריימל, קויפט נישט קיין טייערע שטריימל, קויפט א שטריימל, קויפט א פאר בעקיטשעס, וואס נאך דארף איך, א פאר שיך, גייט צו די חתונה מיט א שמחה. דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מיר קענען לעבן אזוי ווי מען דארף לעבן. נישט זיין, זיך נישט ווארפן מיט עסן, זיך נישט ווארפן מיט קליידער, זיך נישט ווארפן מיט... וואס מען דארף דארף מען האבן. עטס הערטס קינדער? מארגן עטס גייטס צו חדר, וויאזוי גייטס עטס עסן מיט די אויגן אדער מיט די מיט די מויל? נישט אז איך זאג דער ראש ישיבה לאזט נישט עסן, פארגין דיך וויפיל עסן דו ווילסט, וואס איז אנפילן א טעלער טונא, נעמען איין לעפל און ארויסלויפן, וואס מיינט דאס? וואס מיינט דאס?

גייט ער נעמען ארויס ברויט פון די טיש טוך צוריקלייגן וועט ער צוריקלייגן וויפיל ברויט דו ווילסט עס עס צו די זעט פארקערט אין שולחן ערוך שטייט ווען ס'קומט צו עסן אז איינער עפנט אויף א בית התבשיל דארט קענסטו נישט אפפאפן מענטשן איך גיב דיך א פארשן זופ דו ביסט נאך אלץ הונגעריג דא האסטו נאך זופ דו ביסט נאך אלץ הונגעריג איך קען דיר נישט זאגן קיין ליגנט

גאנץ וויכטיג פאר די לעבן, אז מען לעבט מיט א חשבון, העלפט דער אייבערשטער אז דער אייבערשטער געבט, און אז מען לעבט, די גמרא זאגט אין מסכת תענית, רב יודא האט געזען ווי מענטשן ווארפן ברויט, האט ער געזאגט, אה! ס'איז דא א, מען ווארפט זיך מיט ברויט, ס'איז שוין געווארן א הונגער. די זאך פון זיך ווארפן מיט עסן מאכט אז ס'זאל, אז ס'זאל, אז ס'זאל קומען חס ושלום הונגער, און אז מען געבט אכטונג, העלפט די אייבערשטער אז ס'איז דא וויפיל מען דארף. מעריב.